בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף מ א, מ'הייבט אן דף מ א עמוד א ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, שור שנגח את האדם ומת, אן אקס וואס שטויסט א מענטש און הרג'ט די מענטש, איז מועד, טאמער די אקס איז א מועד, איז משלם כופר, דארף די באלעבאס צאלן כופר פאר די יורשים פונעם טויטע מענטש, מ'האט שוין געזען א מחלוקת צו ס'איז דמי ניזק צו דמי מזיק, אבער מ'דארף צאלן כופר, ווייטער ותם, טאמער די אקס איז נישט קיין מועד ס'איז א תם, איז פטור מן הכופר, דארף מען נישט צאלן כופר, זאגט די משנה אבער, וזה וזה, חייבין מיתה, פשט, ווען סקומט צו סקול יסקל אז מען דארף הרג'נען די אקס וואס האט געהארגעט א מענטש, איז דא נישט קיין חילוק צו א תם האט געהארגעט א מענטש צו א מועד האט געהארגעט א מענטש, נאר יעדע מאל וואס אן אקס הארגעט א מענטש איז די אקס חייב מיתה, און מ'עט זען די גמרא וועט זיך טאקע שטעלן אז טאמער די תם ווען ס'האט געהארגעט די מענטש איז שוין חייב מיתה, איז וויאזוי איז ער געווארן א מועד? ברגע וואס ער האט געהארגעט די ערשטע מאל האט מען אים געהארגעט, איז ווי קען זיין א מועד? עמיר זען די גמרא. זאגט די משנה ווייטער, וכן בבן וכן בבת, פשט, די אלע דינים איז דא אפילו ביי קטנים אויכעט ביי א יונגעל אדער א מיידעלע פשט ווען א אקס הרגעט א יונגעל אדער א מיידעל איז אויכט א מועד צאלט כופר א תם צאלט נישט כופר און בכל אופן די אקס איז חייב מיתה און זאגט די משנה נגח עבד או אמה טאמער א אקס האט געהארגעט אן עבד אדער אן אמה מ'רעדט דא א עבד כנעני און א אמה א שפחה כנענית. איז דא איז נותן שלושים סלעים, בין שהוא יפה מאה מנה, בין שאינו יפה אלא דינר אחד, פשט דא איז אויך דא א דין כופר, טאמער די אקס א מועד, אבער די כופר פון א עבד און פון א אמה, שטייט אין די תורה וויפיל דאס איז, דאס איז דרײַסיק שקל, נישט קיין חילוק צו די עבד איז ווערט מער אדער ווייניגער, ס'איז אלעמאל דרײַסיק שקל, מה שאין כן ביי א מענטש, איז די כופר ווענדט זיך וויפיל די ניזק איז ווערט צו וויפיל די מזיק איז ווערט, אזוי ווי מ'האמיר געזען, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען די משנה, אז אן אקס וואס הרגעט א מענטש בין תם בין מועד איז די אקס חייב סקילה, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא וכי מאחר דמתם קטלינן ליה מועד היכי משכחת לה, היות וואס ברגע וואס די אקס האט געהארגעט א מענטש אפילו אלץ תם דארף מען הרגען די אקס איז טעכניש וויאזוי ווערט אן אקס א שור המועד אויף הרגענען מענטשן? אמר רבה, ענפערט רבה הכא במאי עסקינן כגון שאמדוהו לשלושה בני אדם, פשט, ס'רעדט זיך אז נישט די אקס האט בפועל געהארגעט דריי מענטשן און אזוי איז ער געווארן א מועד, נאר מען האט געזען אז ס'איז א צולאזטע אקס און ער וויל הרג'נען דריי מענטשן, ער איז נאכגעלאפן דריי מענטשן זיי צו הרג'נען, איז דאס אליין איז גענוג אים צו מאכן א מועד אז די נעקסטע מאל וואס ער הרג'עט גייט מען טאקע דארפן צאלן כופר. רב אשי אמר, רב אשי קריגט זיך, און רב אשי זאגט אומדנא לאו כלום הוא, דאס מיינט גארנישט, האסט געזען א אקס נאכלויפן מיינט ער האט געוואלט הרג'נען, דאס מאכט אים נאך נישט קיין שור המועד, נאר וואס דען? אלא הכא במאי עסקינן, כגון שסיכן לשלושה בני אדם, פשט די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס די אקס לאמיר זאגן האט געשטויסן ראובן, און ראובן איז נאך נישט געשטארבן, נאר ראובן איז אריין לכלל סכנה, פשט ראובן איז געהאלטן ממש פארן שטארבן אבער נאך נישט געשטארבן, יעצט ווילאנג ראובן שטארבט נישט קען מען נישט סוקל זיין די אקס, די דין סקילה פון די אקס איז נאר נאכדעם וואס ראובן שטארבט, נאכדעם וואס ער האט געהארגעט, דא האט ער נאך קיינעם נישט געהארגעט, יעצט איז די אקס געגאנגען און געשטויסן שמעון, און עוד כ. שמעון איז נאכנישט טויט. יעצט האט ער געשטויסן לוי, און אויף איין מאל זענען אלע דריי געשטארבן, ראובן שמעון לוי. קומט אויס ביי אזא ציור איז יעצט די אקס געווארן א שור המועד אויף הרג'נען מענטשן, און פון די צווייטע זייט סוקל האט מען אים נאכנישט סוקל געווען, איז דאס איז די ציור פון די משנה. רב זביד אמר, אן אנדערע ציור, כגון שהרג שלושה בהמות. פשט, דא רעדט זיך ביי א ציור אז די אקס האט טאקע נישט געהארגעט קיין מענטשן, נאר די אקס האט געהארגעט דריי בהמות, און ממילא איז ער געווארן א שור המועד, פון דעם מועד האט די משנה גערעדט, אבער אזא אקס הארגעט יעצט א מענטש, דארף מען צאלן כופר, פרעגט אבער די גמרא קען זיין אזא זאך, ומועד לבהמה הוה מועד לאדם, א אקס וואס איז א מועד אויף צו שטויסן בהמות ווערט דען א מועד אויף צו שטויסן מענטשן אוודאי נישט, אלא אמר רב שימי ממילא זאגט רב שימי אן אנדערע תירוץ, כגון שהרג שלושה עובדי כוכבים, ס'רעדט זיך די אקס האט געהארגעט דריי גוים, וואס ווען א אקס הארגעט א גוי איז מען אים נישט סוקל פון די צווייטע זייט, א מועד איז ער געווארן, און ממילא יעצט אז ער וועט הארגען א איד איז וועט ער טאקע זיין א שור המועד וואס האט געהארגעט א איד, און דא טאקע דארף מען צאלן כופר, פרעגט אבער די גמרא אויך אויף דעם, ומועד לעובדי כוכבים, הוה מועד לישראל, א איד האט מער מזל ווי א גוי, איז א אקס וואס שטויסט א גוי מיינט נאכנישט אז א מועד אויף צו שטויסן א איד, אלא אמר ר' שמעון בן לקיש, ממילא זאגט ר' שמעון בן לקיש נאך א תירוץ כגון שהרג שלושה בני אדם טריפה, פשט די משנה רעדט זיך אז די אקס האט געהארגעט דריי אידן אבער די אידן זענען געווען טריפה, פשט זיי האבן געהאט אזעלכע מומים וואס זיי וואלטן סיי ווי סיי געשטארבן ביז א יאר, וואס ביי אזא ציור ווען א אקס הארגעט אזא סארט מענטש א מענטש וואס איז טריפה איז די אקס נישט חייב קיין סקילה, אבער א מועד ווערט ער, איז יעצט אז ער שטויסט א מענטש, א געזונטע מענטש, און די מענטש שטארבט דארף די בעל הבית צאלן כופר, פרעגט אבער די גמרא אויך אויף דעם, ומועד לטריפה, הוה מועד לשלם, א אקס וואס איז א מועד אויף צו הרג'ענען טריפות עפעס א מועד אויף צו הרג'ענען געזונטע מענטשן אוודאי נישט, ווייל א טריפה איז אסאך גרינגער צו הרג'ענען, אלא אמר רב פפא, זאגט רב פפא נאך א תירוץ, דקטל וערק לאגמא, דקטל וערק לאגמא, פשט, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די אקס האט געהארגעט איינעם, און די אקס איז אנטלאפן, פשט, איידער מ'האט אים געקענט פאראורטיילן צו סקילה איז ער אנטלאפן, שפעטער האט ער געהארגעט א צווייטע מאל, איז ווייטער אנטלאפן, איז דא האבן מיר א היכי תמצא וואס מען האט נישט סוקל געווען די אקס און פון דעסטוועגן איז ער געווארן א מועד, רב אחא בריה דרב איקא אמר נאך א תירוץ, כגון שהוזמו זוממי זוממין, פשט, ס'איז דא א היכי תמצא אז די אקס ווערט א מועד אפילו מען האט נישט סוקל געווען וויאזוי, איז אזוי, לאמיר זאגן ראובן און שמעון קומען עדות זאגן זונטאג אז אן אקס האט געהארגעט א מענטש, איז שוין, בית דין נעמט אן די עדות מען גייט יעצט סוקל זיין דעם אקס, אבער וואס, איידער מען סוקלט די אקס רוקן זיך אן משה און יענקל אין בית דין אריין, און משה און יענקל זענען מזים ראובן און שמעון, זיי זאגן פאר ראובן און שמעון, וויאזוי קענט עטץ עדות זאגן אז עטץ האטס געזעהן די אקס האט געהארגעט איינעם עמנו הייתם עטץ זענט געווען מיט אונז אויף א צווייטע פלאץ אינגאנצן שוין איז ברגע וואס משה און יענקל זאגן דאס פאלט אוועק די עדות פון ראובן און שמעון איז מען טאקע נישט סוקל די אקס שפעטער די נעקסטע טאג מאנטאג רוקן זיך אן לוי און יהודה אין בית דין אריין און עוד ח זיי זאגן עדות נאכאמאל די אקס האט געהארגעט איינעם א צווייטע מענטש און ווייטער משה און יענקל קומען אן און זענען אויך מזים לוי און יהודה. שפעטער קומען יששכר און זבולון דינסטאג, זיי זאגן עדות א דריטע מאל אז די אקס האט געהארגעט איינעם, און ווייטער משה און יענקל זענען מזים יששכר און זבולון. אבער וואס נאכדעם רוקן זיך אן צוויי נייע מענטשן אין בית דין, דוד און חיים לאמיר זאגן, און דוד און חיים זענען מזים משה און יענקל. זיי זאגן אז משה און יענקל האבן נישט געהאט קיין רעכט צו מזים זיין נישט ראובן און שמעון, נישט לוי און יהודה, נישט יששכר און זבולון, ווייל משה און יענקל, אזוי טענה'ן דוד און חיים, זענען געווען מיט אונז אויף גאר אן אנדערע פלאץ. איז ברגע וואס מען האט מזים געווען די מזימים, פשט, מען האט, מען איז אוועק געפאלן דא פון משה און יענקל, איז יעצט וועקט זיך צוריק אויף אלע אנדערע עדות'ן, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון זענען אלע כשר'ע עדות יעצט, קומט אויס אז דער אקס איז געווארן א שור המועד אפילו מען האט אים נישט סוקל געווען, מען האט אים נישט סוקל געווען ווייל יעדעס מאל האט מען מזים געווען די עדים אבער יעצט איז מען געוואויר געווארן אז די אלע הזמות זענען געווען פאלש און ממילא איז דער אקס א מועד, איז האמיר א היכי תמצא. אז אן אקס ווערט א מועד אפילו מען האט אים נישט סוקל געווען. פרעגט אבער די גמרא, הניחא אי לייעודי תורא בעינן שפיר, אלא אי לייעודי גברא בעינן, מימר אמר ליה לא הוה ידענא, פשט אונז האבן געזען א מחלוקת וואס איז די ענין פון א שור המועד, איז דא א מאן דאמר וואס האלט לייעודי תורא אז די אקס דארף ווערן א מועד, ס'דארף געשען דריי טעג אז די אקס זאל מאכן א היזק, און ס'איז מיר נישט קיין נפקא מינה צו די באלעבאס איז געוואויר געווארן דריי באזונדערע טעג דריי באזונדערע מאל, די באלעבאס קומט בכלל נישט אריין אין די בילד, ברגע וואס זיין אקס האט געשטויסן דריי טעג און ס'איז דא עדים אויף די דריי נגיחות ווערט די אקס א מועד, דאס איז איין מאן דאמר, א צווייטע מאן דאמר זאגט ניין אז די עיקר נקודה איז די באלעבאס, פשט מ'דארף מודיע זיין פאר די באלעבאס דריי אנדערע מאל אז זיין אקס האט געשטויסן נאר נאכדעם ווערט די אקס א מועד, און ממילא פרעגט די גמרא, טאמער די נקודה איז אז די אקס דארף ווערן א מועד נישט די באלעבאס האט גארנישט מיט די באלעבאס, איז שטימט זייער גוט, אזא ציור אזוי ווי מען האט יעצט געזען ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, מיט משה און יענקל און דוד און חיים די גאנצע מעשה, אבער זאגט די גמרא, לויט די מאן דאמר לייעודי גברא, פשט די באלעבאס דארף דריי באזונדערע מאל געוואויר ווערן אז זיין אקס האט געשטויסן, אנישט, ווערט נישט די אקס א שור המועד, איז דא ווען די באלעבאס געוואויר געווארן פון די אלע נגיחות אויף איינמאל. ווייל בשעת וואס ראובן און שמעון זענען געקומען, איז מען האט זיי גראד מזים געווען, און דער באלעבאס האט זיך נישט צוטון געמאכט פון דעם, און בשעת וואס לוי און יהודה זענען געקומען, האט זיך דער באלעבאס אויך נישט צוטון געמאכט, הערשט יעצט ווערט ער געוואויר אז די אלע עדות'ן זענען געווען גוטע עדות, אבער דאס איז יעצט אלץ אויף איינמאל, איז ביי אזא ציור ווערט דאך נישט די אקס א שור המועד לויט דעם מאן דאמר, ענטפערט די גמרא, ניין, כגון דאמרי כל אימת דקטל תוריה גביה הוה קאי, פשט דא רעדט זיך אז די עדים זאגן אז יעדעס מאל וואס די אקס האט געהארגעט א מענטש איז די באלעבאס דארט געווען, פשט די גאנצע טענה וואס די באלעבאס זאגט אז כ'האב נישט געגלייבט ראובן און שמעון ווייל מ'האט זיי מזים געווען כ'האב נישט געגלייבט לוי און יהודה ווייל מ'האט זיי מזים געווען, דאס איז נישט ריכטיג, ווייל ער האט געוויסט די אמת, ראובן און שמעון לוי יהודה די אלע זאגן קלאר עדות אז ער איז דארט געווען, ער איז געווען דארט ווען די אקס האט געהארגעט, און ממילא איז פשט דא ווייסט מען קלאר אז די באלעבאס האט געוויסט פון דעם דריי באזונדערע טעג, איז דא לכל הדעות ווערט דער אקס א שור המועד, און דא האמיר נאך א היכי תמצא וואס דער אקס איז געווארן א שור המועד אפילו מ'האט אים נישט סוקל געווען. נאך א תירוץ זאגט די גמרא, רבינא אמר, במכירין את בעל השור, ואין מכירין את השור. פשט, מ'קען טרעפן אזא ציור ביי אן אופן וואס די עדים וואס זאגן עדות אז די אקס האט געהארגעט ווייסן נישט וועלכע אקס האט געהארגעט, זיי ווייסן נאר אז משה'ס אקס האט געהארגעט איינע פון משה'ס אקסן. איז ביי אזא ציור קען מען דאך נישט סוקל זיין אלע משה'ס אקסן, מ'ווייסט סך הכל אז איינע פון משה'ס אקסן האט געהארגעט. איז דא ביי די דריטע מאל לאמיר זאגן דא זעהט מען קלאר ווער די אקס איז, פשט יעצט לאמיר זאגן זאגן די עדות יא יעצט דערקענען מיר די אקס אז דאס איז געווען די אקס די ערשטע צוויי מאל אויך, איז ביי אזא ציור האמיר א היכי תמצא אז א אקס איז געווארן א שור המועד אפילו מ'האט אים נישט סוקל געווען די ערשטע פאר מאל, ווייל די ערשטע פאר מאל האט מען אים נישט דערקענט יעצט האט מען אים דערקענט, איי פרעגט די גמרא מאי הוה ליה למעביד, פשט דער משה ווען עס קומען צוויי עדים עדות זאגן אז איינע פון זיינע אקסן האבן געשטויסן איז נארמאל זאגט מען אז א מענטש האט א שור תם און מען זאגט אים אן אז דיין אקס שטויסט, איז דארף ער וויסן אויפצופאסן בעסער אויפן אקס, אבער דא אז ער האט א גאנצע סטאדע פון אקסן און מען זאגט אים איינע פון זיינע אקסן זענען צולאזט, איז וועם זאל ער אויפפאסן? פשט, טעכניש וויאזוי ווערט אן אקס א שור המועד ביי אזא ציור אויב די באלעבאס קען דאך נישט בעסער אויפפאסן ווייל ער ווייסט דאך נישט ווער ס'איז? ענטפערט די גמרא ניין, משום דאמרי ליה, תורא נגחנא אית לך בבקרך איבעי לך נטורי כולי בקרך, פשט יא, מען זאגט פארן באלעבאס אז דו האסט געוואוסט אז ס'איז דא דא עפעס א צולאזטע אקס האסטו געדארפט אויפפאסן אויפן גאנצן סטאדע בעסער, און אז נישט ביסטו א פושע, און יעצט אז מען דערקענט די אקס ווערט עס אוודאי א שור המיעד, איז פשט מען האמיר נאך א היכי תמצא וואס אן אקס איז געווארן א שור המועד אפילו מען האט אים נישט סוקל געווען. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה וזה וזה חייבין מיתה, נישט קיין חילוק צו די אקס א תם אדער א מועד, אלעמאל איז די אקס חייב מיתה, די אקס דארף מען סוקל זיין. זאגט די גמרא תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, איז פרעגט די ברייתא, ממשמע שנאמר סקול יסקל השור, איני יודע שנבילה היא, ונבילה אסורה באכילה, פשט וואס איז פשט אין פסוק, ברגע וואס מען סוקלט די שור, איז דאך די אקס א נבילה, איז פארוואס דארף שטיין יעצט אין פסוק, ולא יאכל את בשרו, פארשטייט זיך מ'טאר נישט עסן די פלייש, ס'איז נבילה פלייש, איז מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו, זאגט די ברייתא, מ'דרשנ'ט פון די ווערטער מגיד לך הכתוב, שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה, פשט, לא יאכל את בשרו איז א דרש, אז ביי א ציור וואס מ'האט אים נישט סוקל געווען, לאמיר זאגן בית דין האט גע'פסק'נט מ'דארף אים סוקל זיין, אבער מען האט אים נאך נישט סוקל געווען, און איידער מען האט אים סוקל געווען איז דער באלעבאס געגאנגען אן אויבער חכם און ער האט גע'שחט'ן דעם אקס, וויל ער יעצט עסן די פלייש, איז דא זאגט דער פסוק ניין לא יאכל את בשרו, ברגע וואס מען האט פאראורטיילט אן אקס אויף טויט, ברגע וואס בית דין האט גע'פסק'נט אז ס'קומט אים סקילה, גראד ווערט ער אסור באכילה, און ווי מען וועט באלד זען אסור בהנאה, און מען דארף נישט ווארטן אויף די עצם סקילה. זאגט טאקע די גמרא אין לי אלא באכילה, בהנאה מנין, ווי ווייסט מען אז די אקס ווערט גראד אסור בהנאה? תלמוד לומר, זאגט די ברייתא, דאס לערנט מען ארויס פון אן אנדערע פסוק, שטייט אין פסוק ובעל השור נקי, איז דרש'נט מען פון בעל השור נקי אז ס'איז אסור בהנאה, מאי משמע ווי ליגט עס אין די ווערטער? זאגט די ברייתא שמעון בן זומא אומר, כאדם שאומר לחבירו יצא איש פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום, פשט ביי לשון נקי איז אזוי ווי א מענטש זאגט אויף א צווייטן, ער איז ארויס אינגאנצן ריין אן קיין געלט, איז דא אויך, דער באלעבאס גייט ארויס דא ריין אן קיין געלט, פשט ער קען אינגאנצן נישט נהנה זיין פונעם אקס, דער אקס איז אסור בהנאה. קומט אויס למעשה, אז אונז זעמער דא אין די ברייתא, אז ברגע וואס ס'איז נגמר דינו פונעם אקס אויף סקילה, ברגע וואס בית דין פסק'נט אז די אקס איז חייב סקילה, איז גראד ווערט ער אסור באכילה און אסור בהנאה. אסור באכילה ווייסט מען פון לא יאכל את בשרו, אסור בהנאה ווייסט מען פון ובעל השור נקי. פרעגט אבער די גמרא, ווער זאגט, וממאי דלא יאכל את בשרו להיכא דשחטיה אחר שנגמר דינו שאסור באכילה? אימא, דהיכא דשחטיה לאחר שנגמר דינו שרי באכילה, והאי לא יאכל את בשרו, להיכא דסקליה מיסקל דאסור בהנאה הוא, כדרבי אבהו. פשט זאגט די גמרא, מהיכא תיתי, אז לא יאכל את בשרו איז א שפעציעלע לימוד אז טאמער מען האט גע'שחט'ן דעם אקס נאכן גמר דין איז עס אסור באכילה און שפעטער פון בעל השור נקי לערנט מען ארויס אסור בהנאה ווער זאגט? קען זיין אוודאי אז ס'איז נישטא אזא זאך אז א שור ווערט אסור באכילה און אסור בהנאה טאמער מ'שחט אים, פשט קען זיין טאמער די בעל הבית האט אים גע'שחט'ן איז אים געלונגען, מעג ער עסן די אקס נאר וואס? פארוואס שטייט לא יאכל את בשרו? לא יאכל את בשרו שטייט אז טאמער מען האט סוקל געווען די אקס, איז ווייס איך טאקע עס איז א נבילה מען טאר עס נישט עסן אבער מהיכא תיתי מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, פארדעם שטייט לא יאכל את בשרו, לא יאכל את בשרו מיינט מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם. יעצט ווי ווייסט מען אז לא יאכל איז א ענין פון הנאה? פון א רבי אבהו, וועלכע רבי אבהו? דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, וואו ס'שטייט אין די תורה א ענין פון לא יאכל אז מען טאר נישט עפעס עסן,

אז ס'איז מותר בהנאה, און מילא זאגט רבי אבהו אז דארט ווי די תורה זאגט קלאר ס'איז מותר בהנאה, איז טאקע מותר בהנאה, אבער אלע אנדערע פלעצער וואס שטייט סתם לא יאכל לא תאכל לא תאכלו, איז אוודאי ליגט אין אים אויך איסור הנאה. איז אויב אזוי ווייטער, ווער זאגט אז לא יאכל את בשרו איז א לימוד אויף אן אקס וואס דער באלעבאס האט גע'שחט'ן, קען זיין לא יאכל את בשרו איז איז א אקס וואס מ'האט סוקל געווען אז ס'איז אסור בהנאה? ענטפערט די גמרא ניין, אמרי, הני מילי, היכא דנפיק ליה איסור אכילה ואיסור הנאה מקרא מלא יאכל, אבל הכא דאיסור אכילה מסקל יסקל נפקא, אי סלקא דעתך האי לא יאכל את בשרו איסור הנאה הוא, נכתוב רחמנא לא יהנה, פשט זאגט די גמרא, ניין, ווייל דער כלל וואס רבי אבהו זאגט אז וואו ס'שטייט לא יאכל ליגט אין דעם אויך א איסור הנאה, איז טאקע דאס איז ריכטיג דארט וואו לא יאכל מיינט אז מ'טאר נישט עפעס עסן, זאג איך ס'מיינט נישט נאר עסן ס'מיינט אויך הנאה, אבער דא. אז ס'שטייט שוין סקל יסקל מען דארף סוקל זיין דעם אקס, ווייס איך שוין ס'אסור באכילה, איז לא יאכל מיינט נישט א איסור אכילה ווייל איסור אכילה ווייס איך, איז טאמער מען רעדט פון אזא אקס און די תורה וויל סך הכל זאגן ס'אסור בהנאה, איז זאל די תורה שרייבן לא יהנה אז מ'טאר נישט הנאה האבן, פארוואס כאפט אן די תורה א לשון פון אכילה אויב די איסור אכילה ווייס איך שוין סיי ווי סיי, אי נמי לייגט די גמרא נאך מער צו, לאמיר שוין זאגן אז ביסט נישט גערעכט, לאמיר זאגן אז לא יאכל קען מיינען נאר א איסור הנאה, אבער פון דעסטוועגן לא יאכל את בשרו למה לי, פארוואס דארף די תורה צולייגן די ווערטער את בשרו? נאר וואס דען, מוז אוודאי זיין אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט, אז דאף על גב דעבדיה כעין בשר דשחטיה אסור, מוז זיין אז די תורה וויל אונז טאקע זאגן דא, אז אפילו אז דאס איז געמאכט געהעריגע פלייש, פשט אפילו די בעל הבית איז געווען א אויבערחכם, ער האט גע'שחט'ן די אקס, און ער האט געמאכט כעין בשר, ער האט געוואלט זאל זיין כשר'ע פלייש מיט א הכשר, זאגט די תורה ניין, זאגט די תורה לא יאכל, אזא סארט בהמה טארסטו אויך נישט עסן וואס אין דעם ליגט שוין אויך א איסור הנאה. מתקיף לה מר זוטרא, פרעגט אבער מר זוטרא, אימא הני מילי, היכא דבדק צור ושחט בו, דעבדיה כעין סקילה, אבל היכא דשחטיה בסכין לא. פשט, פרעגט מר זוטרא, קען זיין אז יא, ביסט גערעכט טאקע לא יאכל קען נישט ארויפגיין דארט ווי מ'האט סוקל געווען דעם אקס ווי מ'האט געזען, ווייל אויף דעם דארף נישט די תורה זאגן לא יאכל, די תורה קען זאגן לא יהנה, אדער די תורה וואלט נישט געדארפט שרייבן לא יאכל את בשרו, איז דארט ביסטו אוודאי גערעכט, אבער האסט טאקע ארויסגעלערנט אז דארט ווי די בעל הבית איז געווען א אויבער חכם און גע'שחט'ן, איז עס אסור באכילה אסור בהנאה, אבער ווער זאגט אלעמאל? פשט, קען זיין אז דייקא דארט ווי די בעל הבית האט גע'שחט'ן דעם אקס אויף א סקילה'דיגע וועג, דארט איז דא א איסור אכילה איסור הנאה, אבער טאמער ער האט עס גע'שחט'ן אויף א נארמאלע וועג, איז דארט איז נישט דא איסור אכילה איסור הנאה, יעצט וואס טייטש בעל הבית האט גע'שחט'ן אויף א סקילעדיגע וועג? גע'שחט'ן אויף א סקילעדיגע וועג איז טייטש אז ער האט גענומען א שטיין, ער האט עס אויסגעשלייפט, און מיט דעם שארפן שטיין מיט דעם האט ער גע'שחט'ן. איז סקילה דאך מיט שטיינער, עס קען זיין אז ער האט עס געטון אויף א סקילעדיגע וועג, דארט איז טאקע דא די איסור אכילה איסור הנאה. אבער ביי א כשר'ע שחיטה ווער זאגט? ענטפערט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין קשיא, אמרי, אטו סכין כתיבא באורייתא, פשט אין די תורה שטייט נערגיץ נישט אז שחיטה איז מיט א מעסער, שחיטה איז מיט אלעס, מיט א שטיין, מיט א מעסער, מיט וואס זאל נאר נישט זיין, והתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין חולין השוחט במגל יד, מגל יד דאס איז אזא מעסער וואס מ'שניידט תבואה מיט דעם, בצור, ובקנה, מיט א שטיין אדער מיט א שטאנג, שחיטתו כשרה, פשט אז די תורה האט נישט מחלק געווען צווישן א שטיין און א מעסער, קענסטו נישט גיין יעצט מחלק זיין צווישן די צוויי זאכן, און ממילא מוז זיין אז די תורה רעדט טאקע אויף יעדע סארט שחיטה, און די תורה זאגט לא יאכל אז מ'טאר נישט עסן די פלייש, מ'טאר נישט הנאה האבן פון די פלייש, פשט ברגע וואס ס'איז נגמר דינו פון די אקס אויף סקילה איז די אקס אסור בהנאה. פרעגט אבער די גמרא יעצט והשתא דנפקא ליה איסור אכילה ואיסור הנאה מלא יאכל את בשרו בעל השור נקי למה לי פשט יעצט אונז האבן שוין געזעהן רב אבהו אז ווי ס'שטייט אין די תורה א לשון פון לא יאכל ליגט אין דעם אויך די איסור הנאה און וואס דארף מען האבן די בעל השור נקי פריערט האט מען געזען די ברייתא בעל השור נקי קומט מוסיף זיין א איסור הנאה, אבער איך ווייס עס שוין פון לא יאכל את בשרו, קומט אויס בעל השור נקי איז איבעריג, ענטפערט די גמרא ניין, להנאת עורו, די בעל השור נקי קומט אונז זאגן אז אפילו פון די פעל פון די בהמה טאר מען אויך נישט הנאה האבן ווייל דסלקא דעתך אמינא כ'וואלט ווען געמיינט אז בשרו הוא דאסור בהנאה, אבל עורו נשתרי בהנאה, אז דווקא די פלייש איז אסור בהנאה, ווייל ווי נישט ווי שטייט אין פסוק לא יאכל את בשרו, אדער ווי אנדערע זאגן, ווייל דאס וואס איז אסור באכילה, דאס ווערט אסור בהנאה, פלייש קען מען עסן, דאס ווערט אסור בהנאה, און ווער זאגט די פעל אויך? קא משמע לן בעל השור נקי, אז די עור ווערט אויך אסור בהנאה. פרעגט אונז די גמרא, ולהנך תנאי דמפקי ליה להאי בעל השור נקי לדרשה אחרינא, כדבעינן למימר קמן, הנאת עורו מנא להו, פשט באלד וועט מען זען אנדערע תנאים וואס נוצן בעל השור נקי אויף אנדערע לימודים, איז לויט זיי, פון וואו ווייסט מען, הנאת עורו, אז די פעל איז אויך אסור בהנאה? ענטפערט די גמרא, נפקא להו, מאת בשרו, את הטפל לבשרו, מאי ניהו עורו, פשט שטייט את בשרו, פון את דרש'נען זיי אז די פעל איז אויך אסור בהנאה, זיי דרש'נען אלע מאל וואו עס שטייט אין די תורה את, האלטן זיי מ'קען דאס דרש'נען. זאגט די גמרא אבער והאי תנא, אונזער תנא, וואס נוצט בעל השור נקי צו זאגן אז מ'טאר נישט הנאה האבן פון די פעל, פשט ער דרש'נט נישט קיין את, איז את לא דריש, דרש'נט טאקע נישט קיין את, כדתניא אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה, ער פלעגט דרש'נען וואו ס'איז געשטאנען אן את האט ער געדרש'נט, כיוון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא, פירש, פשט די רגע איז געקומען צום פסוק את ה' אלקיך תירא אז מ'דארף מורא האבן פארן באשעפער, איז דא האט ער נישט געקענט דרש'נען גארנישט פונעם את, ווייל ער האט געהאלטן וואס גייט מען דא מרבה זיין צו דעם את אז חוץ פון די באשעפער דארף מען מורא האבן פון נאך עפעס קען מען דאך אוודאי נישט זאגן אזא זאך און ממילא האט ער נישט געוואלט דרש'ען דעם את און אז ער האט נישט געקענט דרש'ען דעם את האט ער געהאלטן אויב אזוי איז פשט אז אלע את'ן קען מען נישט דרש'ען ווייל אדער מ'קען דרש'ענען אלע אדער מ'קען נישט דרש'ענען קיין איינס איז אז דא קען מען נישט דרש'ענען איז פשט אז די אלע דרשות וואס ער האט געמאכט ביז יעצט זענען אויך אפגעפרעגט איז אמרו לו תלמידיו און די תלמידים האבן געזאגט רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהן וואס איז מיט אלע דרשות וואס האסט געדרש'ענט ביז יעצט אמר להם, האט ער זיי געזאגט, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה, אזוי ווי איך האב געקריגן שכר ווען איך האב געדרשנט די אלע את'ן, איז יעצט קריג איך אויך שכר אויף דעם וואס איך דרשן זיי נישט, ווייל איך האלט נישט ביים דרשן אין די פסוק את השם אלקיך תירא, מען קען דא גארנישט מרבה זיין, מען קען דא גארנישט מוסיף זיין. עד שבא רבי עקיבא ולימד, ביז רבי עקיבא איז געקומען און ער האט געדרשנט את השם אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, אז מען קען דא מרבה זיין תלמידי חכמים אז פון זיי דארף מען אויך מורא האבן, ווי ס'איז ידוע, יהי מורא רבך כמורא שמים, איז על כל פנים זעהט מען אז ס'איז געווען תנאים וואס האבן גע'דרש'נט את, ס'איז געווען תנאים וואס האבן נישט גע'דרש'נט את, איז טאקע די תנאים וואס דרש'נען את, קענען פונעם את בשרו ארויסלערנען אז די פעל איז אסור בהנאה, משא"כ די ברייתא וואס לערנט עס ארויס פון בעל השור נקי, דרש'נט טאקע נישט קיין את'ן. ברענגט יעצט די גמרא די אנדערע תנאים וואס מ'האט פריער דערמאנט, אז מ'האט פריער דערמאנט אז ס'דא אנדערע תנאים וואס דרש'נען די בעל השור נקי אויף אנדערע דרשות, איז ווער זענען די תנאים תנו רבנן, ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין פסוק בעל השור נקי, ר' לעזער אומר, דרש'נט ר' לעזער, נקי מחצי כופר. פשט, א מועד, האט מען געזען, וואס הרג'ט א מענטש דארף צאלן כופר. וואלט מען אפשר געמיינט אז א תם דארף צאלן חצי כופר. דאס זאגט די תורה בעל השור נקי אז ניין, אז דער תם וואס הרג'ט א מענטש דארף מען נישט צאלן חצי כופר. אמר לו ר' עקיבא, האט ר' עקיבא געזאגט צו ר' לעזער, והלא הוא עצמו אינו משתלם אלא מגופו, הביאהו לבית דין וישלם לך. פשט זאגט רבי עקיבא צו רבי לעזער אויף דעם דארף מען א לימוד? מען דארף דען א לימוד פון די תורה אז מען צאלט נישט חצי כופר? זאגט רבי עקיבא, דער תם צאלט דאך נאר מגיפו. איז דא אז מען האט סוקל געווען דעם תם און די פלייש איז אסור בהנאה, איז וואס? יעצט ווילסטו צאלן חצי כופר? פון וואו גייסטו צאלן חצי כופר מגיפו? די גאנצע גוף איז אסור בהנאה, עס איז נישט געבליבן קיין זכר פון גארנישט. איז פשט, טעכניש איז נישט שייך צו צאלן חצי כופר. און מילא זאגט רבי עקיבא, עס קען נישט זיין די תורה זאל אונז דארפן זאגן אזא לימוד ווייל איך ווייס עס אליין. און מילא ווי מ'וועט באלד זען רבי עקיבא האט א צווייטע לימוד פון בעל השור נקי, אבער על כל פנים אמר לו רבי אליעזר, רבי אליעזר ענטפערט צוריק צו רבי עקיבא, זאגט רבי אליעזר צו רבי עקיבא כך אני בעיניך, שדיני בזה שחייב מיתה? פשט, דו מיינסט טאקע אז איך רעד פון אן אקס וואס מ'האט געהארגעט אז אזא סארט אקס איז פטור פון חצי כופר, ווייל טעכניש איז נישט שייך צו נעמען פון דעם חצי כופר איך רעד נישט פון אזא סארט אקס, אין דיני אלא כשהמית את האדם על פי עד אחד, או על פי בעלים, פשט ווייסט וואס איך האב גערעדט? איך האב גערעדט פון א שור תם, וואס האט געהארגעט א מענטש אבער ס'איז נישט געווען דארט קיין עדים, נאר וואס די בעל הבית אליין איז געקומען אין בית דין אריין זאגן אז זיין אקס האט געהארגעט איינעם אדער ס'איז געווען א עד אחד, וואס ביי אזא ציור איז דאך די אקס נישט חייב קיין סקילה, איז דא וואלט מען יא געקענט נעמען חצי כופר מגיפו ווייל מ'האט דאך נישט סוקל געווען די אקס, איז פארדעם זאגט ר' אליעזר ביי אזא ציור דארף מען די פסוק בעל השור נקי אז ס'איז טאקע נישט דא קיין חצי כופר אפילו ביי א ציור וואס מען האט נישט סוקל געווען די אקס, פרעגט אבער די גמרא, על פי בעלים מודה בקנס הוא, פשט, ביי אזא סארט ציור וואס די באלעבאס אליין קומט עדות זאגן אז זיין אקס האט געהארגעט, איז אין הכי נמי מען הארגעט נישט די אקס, איז טאקע וואלט געווען אפשר א צד אז מען דארף צאלן חצי כופר, אבער פון די צווייטע זייט די באלעבאס איז דאך מודה דא, און דער כופר דאך א קנס, און מודה בקנס פטור, איז וואס וואלט געווען דא די צד בכלל צו זאגן אז מען דארף צאלן חצי כופר, און ווי רש"י רעדט אויס אז הוא הדין מיט עד אחד, מען נעמט דאך נישט ארויס קיין געלט פון א מענטש מיט א עד אחד. איז ווייטער, וואס איז די תירוץ וואס רבי אליעזר ענטפערט דא, היות וואס דער כופר איז א קנס, און א קנס מודה בקנס פטור, און הוא הדין מען קען נישט ארויס נעמען געלט מיט עד אחד, איז אויב אזוי ווייטער דארף מען נישט א פסוק בעל השור נקי נאר די סברא זאגט אז ביי אזא ציור צאלט מען נישט חצי כופר, ענטפערט די גמרא ניין, קסבר כופרא כפרה, רבי אליעזר האלט אז דער כופר איז א כפרה, איז היות עס איז א כפרה קוקט מען דאס נישט אן ווי א קנס, און הוא הדין מיט עד אחד וואלט מען דאס אפשר געדארפט צאלן, איז פאר דעם דארף מען א פסוק בעל השור נקי אז ניין, ס'נישט דא קיין חצי כופר ביי א תם אפילו ביי אן אופן וואס מ'האט נישט סוקל געווען די אקס. ברענגט אונז די גמרא אביסל אן אנדערע תשובה וואס ר' לעזער האט געענטפערט פאר ר' עקיבא תניא אידך אמר לו ר' לעזער עקיבא כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה, אין דיני אלא במתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם, למצרי והרג ישראל, לנפלים והרג בן קיימא. פשט אין די פריערדיגע תירוץ האט ר' לעזער געענטפערט צו רבי עקיבא אז איך רעד ביי א ציור ווי די בעל הבית האט געזאגט אז זיין אקס האט געהארגעט אדער ווי עד אחד האט מעיד געווען אז די אקס האט געהארגעט וואס ביי אזא ציור איז די אקס נישט חייב קיין סקילה. דא ענטפערט ר' לעזער אביסל אנדערש. זאגט ר' לעזער איך רעד ביי א ציור וואס די אקס האט אינזינען געהאט צו הארגענען א בהמה אנשטאטס דעם האט ער בטעות געהארגעט א מענטש, אדער ער האט אינזינען געהאט צו הרג'ענען א מצרי א גוי האט בטעות געהארגעט א איד, אדער ער האט אינזינען געהאט צו הרג'ענען א נפל האט בטעות געהארגעט א בן קיימא, וואס מ'עט זעהן בהמשך אז ביי אזא ציור איז דער אקס נישט חייב קיין סקילה, איז אז דער אקס איז נישט חייב קיין סקילה איז אוודאי בעצם וואלט מען געקענט נעמען חצי כופר מגופו ווייל דער אקס איז נישט אסור בהנאה, פון דעסטוועגן קומט דער פסוק בעל השור נקי אז ניין אז מ'איז פטור פון חצי כופר. יעצט, היות וואס אונז האבן מיר דא געזעהן צוויי תירוצים פון ר' לעזער, פריערט האט מען געזען ר' לעזער האט געענטפערט אז איך רעד ביי א ציור וואס די בעל הבית אליין זאגט עדות אדער א עד אחד. יעצט זעט מען ר' לעזער זאגט אז איך רעד פון א ציור במתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. פרעגט די גמרא הי אמר ליה ברישא וועלכע תירוץ האט ר' לעזער ערשט געענטפערט צו רבי עקיבא? ר' לעזער האט געזאגט ביידע תירוצים וועלכע איז געווען ערשט? און ווי די מפרשים זענען מסביר אז ס'איז דא א נפקא מינה וועלכע האט געזאגט ערשט. פארוואס? ווייל אויף די פריערדיגע תירוץ וואס ר' לעזער האט געענטפערט, אז איך רעד ביי א ציור אז די אקס האט געהארגעט על פי עד אחד אדער על פי בעלים, איז אויף דעם האט די גמרא גראד געפרעגט, מודה בקנס פטור, האט ר' לעזער געדארפט ענטפערן אז ער האלט כופרא כפרה, אבער ס'איז געווען א קשיא אויף די תירוץ, אויף די צווייטע תירוץ פון ר' לעזער, איז בכלל נישט געווען קיין קשיא, פשט די פריערדיגע תירוץ איז געווען א שוואכערע תירוץ, די צווייטע תירוץ איז א בעסערע תירוץ, און ממילא ווי די מפרשים זענען מסביר, טאמער ער האט ערשט געזאגט די שוואכערע תירוץ, און שפעטער די בעסערע תירוץ, איז קען זיין ער האט טאקע צוריק געצויגן פון די שוואכערע תירוץ. אבער טאמער פארקערט, טאמער האט קודם געזאגט די בעסערע תירוץ נאכדעם די שוואכערע תירוץ, איז אוודאי האט ער נישט צוריק געצויגן. זאגט טאקע די גמרא רב כהנא משמיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה ברישא, אז קודם האט ער געזאגט די צווייטע תירוץ נאכדעם די שוואכערע תירוץ די ערשטע, און רב טביומי משמיה דרבא אמר המית אמר ליה ברישא אז ניין, אז קודם האט ער געזאגט די שוואכערע תירוץ און נאכדעם די צווייטע תירוץ די בעסערע תירוץ. איז די גמרא מסביר רב כהנא משמיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה ברישא משל לצייד ששולה דגים מן הים משכח רברבי שקיל זוטרי שקיל פשט ער האט קודם געזאגט די בעסערע און נאכדעם די שוואכערע תירוץ א משל צו איינער וואס גייט פאנגען פיש ער טרעפט א גרויסע פיש נעמט ער עס אז שפעטער טרעפט ער א קליינע פיש נעמט ער דאס אויך איז דא אויך קודם האט ער געענטפערט א גוטע תירוץ שפעטער האט ער געטראפן א שוואכערע תירוץ האט ער עס אויך געזאגט רב טביומי משמיה דרבא אמר המית אמר ליה ברישא משל לצייד ששולה דגים מן הים, משכח זוטרי שקיל, משכח רברבי, שדי זוטרי, ושקיל רברבי. ער זאגט פארקערט, ס'איז א משל צו איינער וואס פאנגט פיש און האט נישט קיין פלאץ פאר אסאך פיש, און ער טרעפט א קליינע פיש נעמט ער דאס, אבער שפעטער ער טרעפט א גרעסערע פיש, ווארפט ער אוועק די קליינע פיש, און ער נעמט די גרויסע פיש איז דא אויך. קודם האט רבי אליעזר געענטפערט די שוואכערע תירוץ, אבער שפעטער האט ער צוריק געצויגן פון דעם, און ער האט געגעבן א בעסערע תירוץ וואס אויף דעם איז נישט דא קיין קשיא.